אה! גוט מארגן, וואט א ביוטיפול דעי! א פרייליכן זאת חנוכה מיינע חברה! הייליגער באשעפער זאל העלפן אז די אורות פון חנוכה זאלן אונז באגלייטן אויף א גאנץ יאר! וויפיל מאל שטייט די ווארט זאת אין דעם פרשה? כ'בין נייגעריג אויב איינער האט די קאונט זאל מיר עס אריינשיקן, איך האב געזען דא אפאר, איינס שטייט בזאת תבחנו, ווייל איך קום אן זאת חנוכה, און קען זיין נאך אפאר אידן פון ענק אויך, קומט אן זאת חנוכה, און ס'באדערט אביסל אז מ'האט נישט געהעריג אויסגענוצט די צייט, זאגט מען דאך בזאת תבחנו, יעצט אויב מ'זעט אז דו פלאמסט, אין דעם זאת חנוכה די די ס'באדערט דיך אז האסט עס נישט אויפגעטוהן, דאס איז נאך די בעסטע טעסט אז מ'ווייסט ווי דיין הארץ ליגט און ווי דו האסט געוואלט זיין גאנץ חנוכה, אבער מ'זאגט אויך פאר דעם יונגערמאן אז גלייב אביסל אין דיין עבודה, גלייב אז דעם וואס דו האסט פשוט אנגעצינדן דעם לעכטעלע אלע זיבן טעג פון חנוכה אפילו דו האסט נישט געפילט ווי דו האסט עפעס אויפגעטוהן, מ'מוז נישט פילן, אידישקייט איז נאט אבאוט פילינגס, און גלייב אז גלייב אביסל אין דיין עבודה, גלייב אז דאס וואס דו האסט פשוט אנגעצינדן דעם לעכט, וויפיל עולמות דו האסט געשאקלט, און אפאר פסוקים שפעטער שטייט ויאמר אליהם יוסף ביום השלישי זאת עשו וחיו, נוץ אויס דעם טאג זאת וחיו וועסטו אויפלעבן אלע טעג פון חנוכה. און אזוי כמה וכמה, און מ'עט נישט מאריך זיין, סאו האט מען נעכטן געהאט ווי די ברידער זענען אנגעקומען דארטן אין יוסף'ס הויז, און די ברידערס האבן אים געגעבן די מתנה וואס זייער טאטע יעקב האט געשיקט, און ער, און צום סוף האט ער געזען דעם בנימין און ער האט אים געבענטשט, יחנך בני. דער אייבערשטער זאל דיך באשענקען מיט חן, און גלייך נאכדעם שטייט שביעי פון די היינטיגע פרשה שטייט וימהר יוסף יוסף האט זיך האט זיך ארויסגעיאגט פונעם שטוב כי נכמרו רחמיו זיין הארץ איז געווארן אנגעווארעמט מורא'דיג שטארק און ער האט געפילט ווי ער מוז וויינען אל אח אל אחיו צו זיין ברודער בנימין ויבקש לבכות ער האט געפילט ווי ער דארף וויינען ויבא החדרה החדרה ער איז געקומען צו זיין פערזענליכע שטוב ווי קיינער איז נישט קיינער וועט אים נישט דיסטורבן קיינער וועט נישט זען ווי ער וויינט און ויבך שמה און ער האט דארטן געוויינט. סאו לכאורה פעלט דא אביסל דיטעילס, ווייל פלעין פון פרעגן זיין ברודער בנימין, פרעגן אז אה דאס איז בנימין און אים געבן א ברכה, קומט נאכנישט אזוי שטארק צו וויינען, וואס איז געווען אין ביטווין וואס האט געטריגערט יוסף צו וויינען, זאגט רש"י שאלו יש לך אח מאם, האט יוסף געפרעגט בנימין, נאכן אים בענטשן יחנך בני, האט ער אים געפרעגט האסטו א ברודער? אמר לו האט ער אים געזאגט אח היה לי איך האב געהאט א ברודער אבער ואיני יודע היכן איך האב נישט קיין אנונג ווי ער איז, האט יוסף געפרעגט זיין ברודער יש לך בנים האסט קינדער? אמר לו יא, יש לי עשרה איך האב צען קינדער, אמר לו מה שמם וואס איז זייער נאמען? אמר לו בלע ובכר, ער האט אנגעהויבן אויסרעכענען אלע צען נעמען פון זיינע קינדער, אמר האט יוסף געפרעגט זיין ברודער מה טיבן של שמות הללו וואס איז די מיענינג ביהיינד די נעמען? אמר לו האט ער אים צוריק געענטפערט כולם על שם אחי, אלע נעמען וואס איך האב געגעבן פאר מיינע קינדער איז בעיסד אויף מיין ברודער'ס מעשה, אויף מיין ברודער'ס לייף סטארי, און והצרות אשר מצאוהו און אויף אלע צרות וואס האט אים געפונען. און ער הייבט אן אויסרעכענען בלע מיין ערשטע קינד הייסט בלע שנבלע בין האומות ווייל יוסף איז געווארן איינגעשלינגען צווישן די פעלקער בכר שהיה בכור לאמי ער איז געווען א בכור אשבל ששבאו קל די אייבערשטער האט אים געמאכט גיין אין גלות ער האט אים געמאכט ווערן א עבד גרא שגר באכסניא ער וואוינט נישט אינדערהיים ונעמן שהיה נעים ביותר ער איז מורדיג א שיין קינד אחי וראש אחי וראש, האט האב איך א נאמען געגעבן פאר מיין זעקסטע און זיבעטע קינד, אחי היה, ווייל דער איז געווען מיין ברודער, און וראשי היה, ער איז געווען מיין הער, און מפים, מפי אבי למד, ער האט געלערנט תורה פון מיין טאטע, וחפים מיין ניינטע קינד הייסט חפים שלא ראה חופתי ולא ראיתי אני חופתו, ער האט נישט געזען מיין, ער איז נישט געווען ביי מיין חתונה, איך בין נישט געווען ביי זיין חתונה, און מיין צענטע קינד הייסט ערד, ארד, שירד לבין האומות, ווייל ער איז אראפגעגאנגען צווישן די פעלקער כדאיתא במסכת סוטה אזוי ווי די. גמרא רעכנט אויס די מינינג פון אלע נעמען פון בנימינ'ס קינדער, און מיד גלייך ווען ער האט געהערט אז זיין ברודער האט אזויפיל תשוקה צו אים און האט אזא גרויסע אחווה צו אים, איז ער געווארן מורא'דיג אנגעווארעמט, נכמרו רחמיו, און ער האט געשפירט ווי ער דארף וויינען. זאגט דער הייליגער רשי נכמרו, וואס טייטשט דער ווארט, נתחממו, ס'איז געווארן אנגעווארעמט זיין הארץ, ער איז געווארן מורא'דיג אנגעווארעמט אז ער האט געשפירט ער מוז וויינען. און בלשון המשנה גייט רשי ברענגען אפאר ראיות ווי די ווארט כומר, כומר, מיינט אנווארעמען, שטייט דארטן על הכומר של זיתים מ'לייגט אריין די זיתים אין אזא שטייסל און מ'צושטויסט עס אז עס זאל ווערן גוט אנגעווארעמט כדי מ'זאל גרינג קענען ארויסנעמען די אויל פון דעם, און די זעלבע זאך איז בלשון ארמי שטייט דארטן במכמר בשרא.

און אזוי ע ע ע צוזאמגעקנייטשט איז וירחץ פניו, סאו בקיצור האט רשי געוואלט טייטשן די ווארט נכמרו יעצט מיינט אנגעווארעמט, רשי האט צוגעברענגט אפאר ראיות, איז ווי יוסף האט געענדיגט וויינען און וירחץ פניו ער האט אפגעוואשן זיין פנים כדי קיינער זאל נישט דערקענען אז ער האט געוויינט, און ויצא איז ארויסגעגאנגען צוריק צו די ברידערס ויתאפק און האט זיך מורא'דיג שטארק געשטארקט אז ער זאל נישט נאכאמאל וויינען, ויאמר ער האט געזאגט פאר די ברידער פאר זיינע חברה דארטן ארום פאר זיינע באדינער שימו לחם לייגטס ברויט אויפן טיש און לאמיר עסן א סעודה. זאגט דער הייליגער רשי ויתאפק וואס טייטש דאס נתאמץ, ער האט זיך מורא'דיג שטארק געשטארקט א כדי עס זאל נישט צוקומען נאכאמאל צו וויינען, און והוא לשון אפיקי מגינים, דאס איז א לשון וואס שטייט דארטן אין איוב, דער שטארקע באשיצער, זעה איך אפיקי ויתאפק איז א לשון פון שטארקייט, חוזק, וכן ומזיח אפיקים רפה, און די בענדלעך פון די שטארקע האט ער אפגעשוואכט, אזא מין לשון, בקיצור זעה איך אז אפיקים איז א לשון פון שטארקע, וישימו לו לבדו. ער געלייגט עקסטער פאר זיך עסן, דער מנשה, דער ממונה על ביתו, דער פאר וועם ער האט געהייסן אנגרייטן עסן, ולהם לבדם, און ער האט געלייגט עקסטער פאר די ברידער עסן, ולמצרים האוכלים אתו לבדם, און ער האט געלייגט עקסטער פאר די מצריים עסן, פארוואס? פארוואס טאקע האט מען נישט געגעסן צוזאמען אלע פון איין טעלער, אלע פון איין מינע עסן, כי לא יוכלון המצרים לאכול את העברים, די מצריים האבן נישט געקענט עסן צוזאמען מיט די אידן, לחם, כי תועבה היא למצרים, ווייל ס'איז געווען א תועבה, א פארמיאוסטע זאך פאר מצרים צו עסן צוזאמען מיט אידן, און רשי וועט שוין זאגן פארוואס כי תועבה היא דבר שנאוי הוא למצרים לאכול את העברים. ס'איז א פארפיינטע זאך פאר מצרים צו עסן צוזאמען מיט די אידן, און ואונקלוס נתן טעם לדבר, און אונקלוס זאגט די טעם פארוואס א מצרי האלט זיך צוריק פון עסן מיט א עברי, און די סיבה פון דעם איז וואס די תרגום זאגט איז ביקאז די אידן פלעגן עסן בהמה, פאר פלעגן עסן שעפעלעך, און זיי פלעגן דינען די שעפעלעך, מילא אז ענק עסן אונזער עבודה זרה, מילא עסן מיר אונז נישט פון ענקער, פון מיט ענק צוזאמען. וישבו לפניו און ער האט געזעצט פאר זיך הבכור כבכורתו, און ער האט געמאכט די די סיטינג טשארטס פון זיינע ברודערס, האט ער געזעצט קודם דעם עלטסטן, און והצעיר כצעירתו, און ער האט געזעצט נאכדעם די יונגערע, ויתמהו האנשים איש אל רעהו, און זיי האבן זיך מורא'דיג שטארק געוואונדערט, ווייל ווייל זיי זענען אלע געבוירן אין די זעלבע זיבן יאר. אלע זענען געבוירן אין די צווייטע זיבן יאר וואס יעקב האט געארבעט פאר לבן ביז יוסף, יוסף געווען דער נאכדעם, אפאר יאר שפעטער איז ערשט בנימין געבוירן, אבער די, אבער קיצור אלע אלע קינדער זענען געבוירן אין די זעלבע טיים פרעים, מילא אויף זייער פעיסעס האט מען נישט געקענט דערקענען ווער ס'איז עלטער און ווער ס'איז אינגער, מילא וועגן דעם האבן זיי זיך מורא'דיג שטארק געוואונדערט, זאגט דער הייליגער רשי הבכור כבכורתו, מכה בגביע, וויאזוי האט ער אויפגעסעט אז זיי זאלן נישט. אז זיי זאלן נישט כאפן אז ער קען זיי, ווען מכה בגביע וקורא ראובן, ער האט געהאקט אזוי ווי אין זיין בעכער, די בעכער וואס ער פלעגט אלץ נוצן פאר זיך צו מאכן ווי ער מאכט כישוף, און וקורא ראובן שמעון לוי יהודה ער האט אנגעהויבן אויסרעכענען אלע קינדער, אלע ברודערס פון יעקב, לויט זייערע עלטער, יששכר וזבולון בני אח, בני אם אחת, און ער האט געזאגט, די אלע זענען. די קינדער פון איין מאמע הסבו כסדר הזה, זעצט ענק אויס לויט די סדר, שהוא סדר תולדותיכם, וכן כלם אזוי האט ער געטון מיט די איבריגע ברידערס אויכעט, אבער כיוון שהגיע לבנימין, באלד ער איז אנגעקומען צו זיין אינגסטע ברודער אמר האט ער געזאגט, זה אין לו אם ואני אין לי אם, ער האט נישט קיין מאמע און איך האב נישט קיין מאמע, סאו מילא ישב אצלי ער זאל זיצן נעבן מיר, און בעצם זיין גאנצע אינטענשאן איז דא געווען אז ער זאל האבן בנימין נעבן זיך. אבער ער האט עס נישט געקענט טון ווייל ער האט נישט געוואלט אז זיי זאלן כאפן אז ער קען, האט ער געמאכט די גאנצע שפיל אז ער קען, ער זעהט עפעס אין כישוף ווער ס'איז עלטער ווער ס'איז יונגער ווער ס'האט יא א מאמע ווער ס'האט נישט קיין מאמע, איי וואס האבן זיי זיך געוואונדערט? זיי האבן זיך געוואונדערט ווי אזוי דער בעכער ארבעט, ווי אזוי קען ער מאכן מיט אזא בעכער אז מ'זאל געוואר ווערן ווער ס'איז עלטער און ווער ס'איז יונגער, סאו זאגט זאגט דער פסוק ווייטער וישא משאות, מ'האט געגעבן מתנות פאר אלע ברודערס, מאת פניו פון די מתנות וואס איז געליגן דארטן פאר יוסף, די אלע מעקדאנעלס, די אלע קאמפאוטס און די אלע. געשמאקע עסנס וואס מען ברענגט פארן מלך האט מען געגעבן פאר די ברידערס מתנות אליהם, און ותרב משאת בנימין, מען האט פארמערט די מתנות פאר בנימין ממשאת כולם, חמש ידות, בנימין האט באקומען פינף מאל מער די מתנות ווי די ברידערס האבן באקומען, וישתו וישכרו עמו, און זיי האבן געטרינקען און זיי האבן געגעסן און געשיכורט צוזאמען מיט דעם יוסף. סאו סתם אזוי ווען מען עסט מיט א גדול דארף מען עסן איינגעהאלטענערהייט. אבער דא האט יוסף יא געהייסן אז מ'זאל ברענגען אסאך פון די בעסטע מלכות'דיגע וויין און ער האט זיי געהייסן טרינקען, און די ברידער האבן פארשטאנען אז ער טוט דאס ווייל פאקטיש האט ער זיי מצער געווען, ער האט זיי חושד געווען מיט מרגלים, האבן זיי האבן זיי נישט חושד געווען יוסף פאר די וואס פרייסט דיך זיי שמחה מעשה יוסף, נאר ער האט געפילט ווי ער טוט דאס כדי זיי צו בארואיגן די געוויסן אז זיי זאלן אים נישט פיינט האבן, איי בנימין? אה, ער האט זיך אים מטריח געווען ארויסצוקומען. בקיצור, זיי האבן געשפירט ווי ער טוט דאס, פארדעם האבן זיי זיך ערלויבט צו טרינקען אסאך וויין מיט אים, מיט דעם יוסף. משאת, זאגט רש"י, מנות, ער האט באקומען, ער האט געגעבן מתנות פאר אלע ברודערס. סאו, פונקטליך וויאזוי האט בנימין באקומען פינף חלקים, ווערסעס די ברודערס האבן באקומען נאר איין חלק, רעכנט רש"י אויס, רש"י ברענגט אראפ די מדרש, ווייל חלקו עם אחיו, איין חלק האט ער דאך באקומען ווייל יעדער פון די שבטים האבן באקומען איין חלק. ומשאת יוסף, יוסף האט אוועקגעגעבן זיינס. און ואָסנת די ווײַב פֿון יוסף האָט געזען, אַז איר מאַן געבט אַוועק זײַנס, האָט זי אויך אַוועקגעגעבן אירס. און מנשה ואפֿרים די קינדער האָבן אויך געזען, ווי זייער טאַטע-מאַמע געבן אַוועק זייער מתּנה פֿאַר בנימין, האָבן זיי אויך אַוועקגעגעבן זייערס. מילא, איז אויסגעקומען, אַז בנימין האָט געהאַט פֿינף מאָל מער ווי די שבטים, פֿיר, פֿיר מער ווי די שבטים, אַ טאָטעל פֿון פֿײַוו, אַ פֿײַוו-טײַם מאָלטיפּעל. ער האָט באַקומען פֿינף, ווערסוס די ברידער, וואָס האָבן באַקומען נאָר איינס. און וישכרו עמו און זיי האבן געשיקערט מיט אים. זאגט רש"י, ברענגט אראפ די מדרש אז מיום שמכרו לא שתו יין, פון אז סיי די ברודערס און סיי יוסף איז יעצט די ערשטע מאל אין א לאנגע לאנגע ווייל וואס זיי האבן שוין נישט געטרינקען קיין וויין, פארוואס ווייל פון די טאג וואס זיי האבן פארקויפט דעם יוסף האבן זיי זיך אנגעהויבן שפירן מורא'דיג גילטי, האבן זיי חרטה געהאט אויף דעם וואס זיי האבן געטון, און וויבאלד ס'איז דאך געשען ביי א ריבוי אכילה ושתיה זיי האבן זיך געזעצט דארטן עסן האבן זיי געשפירט ווי דאס האט צוגעברענגט צו די עבירה מילא האבן זיך האבן זיי זיך צוריק געהאלטן פון טרינקען וויין, און ולא הוא שתה יין און דער יוסף האט זיך אויך צוריק געהאלטן פון טרינקען וויין ווייל ער האט וויאזוי קען איך טרינקען וויין ווען מיין טאטע איז שרוי בצער איז אותו היום שתו אבער היינטיגן טאג ווען זיי זענען זיך צוזאמגעקומען האבן זיי האבן זיי יא געטרינקען אלע ביידע, יוסף האט געטרינקען מתוך שמחה פארן זען אז בנימין איז דא מיט אונז און און השלום שלו און ער איז געווארן מורא'דיג, ער האט געוואלט ער האט געוואלט האבן א שמחה'דיגע מצב מיט בנימין און די ברידערס ווייל די קעניג הייסט טרינקען מוז מען טרינקען, מילא האבן ביידע געטרינקען היינט אינעם זעלבן טאג נאכן נישט טרינקען אין א לאנגע לאנגע צייט, ויצו את אשר על ביתו לאמור, ער האט געזאגט פאר די ממונה אויף זיין הויז פאר דעם מנשה, מלא את אמתחות האנשים, פיל אן. די פעקלעך, די זעקלעך, פון די מענטשן אוכל, פיל עס אן מיט עסן כאשר יוכלון טו די מעקס, דאס הייסט אן קיין, נישט נישט וויפיל געלט זיי געבן, נאר פיל עס אן ביז די רימס, ביז אויבן, און ושים כסף איש בפי אמתחתו, לייג נאכאמאל צוריק די געלט פון יעדעם איינעם, אויסער די געלט וואס מען האט זיי געלאזט האבן פון די פאריגע מאל, לייג זיי אויך נאכאמאל צוריק זייער געלט דאס מאל, און ואת גביעי. ואת גביעי גביע הכסף און דעי בעכער, מיין בעכער, דער גאלדענע דעי דעי זילבערנע בעכער תשים בפי אמתחת הקטן לייג אריין אין די זאטשקע פונעם קליינעם, און ואת כסף שברו לייג אויך צו, און נישט זאלסט מיינען אז די גביע איז אנשטאטס די געלט, ניין, לייג סיי די גביע און סיי די און סיי די געלט וואס ער האט באצאלט פאר זיין פאר זיין תבואה, און ויעש כדבר יוסף אשר דיבר און זיין דעם ממונה על ביתו דער מנשה האט געפאלגט דעם טאטן און ער האט געטון פונקטליך וואס דער טאטע האט געהייסן ער האט אריינגעלייגט די געלט אין יעדעמס פעקל צוזאמען מיט די תבואה, און ער האט אריינגעלייגט די בעכער אין בנימינ'ס זאטשקע. און די סיבה פארוואס ער האט דאס געטון איז כדי ער האט געוואלט זען וואס ס'וועט געשען, ער גייט דא מאכן דעם שטיקל אז מ'גייט נאכלויפן די ברודערס און מ'גייט טרעפן דעם בעכער ביי בנימין, האט ער געוואלט זען וויאזוי די בני יעקב גייען ריעקטן צו דעם, צי זיי גייען. איבערלאזן ווען וויבאלד ער איז א זון פון רחל גייען זיי אים איבערלאזן און זיך נישט זארגן פאר אים אזוי ווי זיי האבן געטון מיט אים, אדער אפשר האבן זיי זיך שוין אינגאנצן געטוישט און זיי גייען יא אים וועלן ארויסראטעווען זיי גייען צוריק קומען ארויספייטן ווייל וועגן דעם האט ער געוואלט אריינלייגן בנימין אין א סאו קאלד סכנה כדי אז צו זען וויאזוי די ברודערס ריעקטן, זאגט די הייליגע רש"י גביעי, וואס איז א בעכער, כוס ארוך ס'איז אזא לאנגע הויכע בעכער, וקורין לו, מאדריניש בלע"ז. בקיצור, סאו זיי זענען ארויף, סאו זיי זענען איבערגעשלאפן ביי יוסף יענע נאכט, און אינמיטן די נאכט האט מען טאקע געטון דאס וואס יוסף האט געהייסן, מען האט אריינגעלייגט די די תבואה, די געלט, און די בעכער אין בנימינ'ס אין בנימינ'ס זאטשקע, און הבוקר אור ס'איז געווארן צופרי, און והאנשים שלחו המה וחמוריהם מען האט אוועקגעשיקט, מען האט אוועקבאגלייט די שבטים פון יוסף, זיי און זייערע חמורים, סאו הם יצאו את העיר. זיי זענען ממש ווען זיי זענען נאך ארויסגעגאנגען גלייך ווען זיי זענען ארויסגעגאנגען פון די גרעניץ פון מצרים לא הרחיקו זיי האבן זיך נאכנישט געהאט דערווייטערט צו סאך און ויוסף אמר לאשר על ביתו האט יוסף געזאגט פאר זיין ממונה על ביתו קום רדוף אחרי האנשים גיי לויף נאך די ברודערס והשגתם און גיי און טרעף זיי און און קום זיך אן צו זיי און הערשט דעמאלטס ווען דו קומסט אן צו זיי דעמאלטס ואמרת אליהם נישט אז יעדער זאל הערן ווי מען באשולדיגט זיי אין גניבה נאר מאך עס שטילערהייט קום קום קודם אן צו זיי און נאכדעם זאג זיי למה שילמתם רעה תחת טובה זאג זיי פארוואס עפעס האט איר צוריק באצאלט א שלעכטס קעגן די אזויפיל גוטס וואס מ'האט ענק געגעבן. און נאך זאג זיי פאר די שבטים, הלא זה, די בעכער אשר ישתה אדוני בו, דאס איז דאך די בעכער, סאו, נישט אז ענק האבן געמאכט סתם א פשוט'ע גניבה, ענק האבן גע'גנב'עט די מאוסט פרייזד פאזעשאן פון אונזער קעניג, דאס איז דאך די בעכער וואס אונזער קעניג טרינקט. סאו וויאזוי האבן ענק זיך געקענט דערוואגן דאס צו גנב'ענען? און וואס נאך זאלסטו זיי זאגן אז והוא נחש ינחש אז ער מאכט מיט דעם כישוף, סאו ממילא קען ער אליינס וויסן, און איי וועסטו זאגן אה אז אז ביסט געקומען אזוי שנעל אונז נאכלויפן מיינט עס אז דו ווייסט אז דו האסט עס אליינס געפלענט, ניין די סיבה פון ווי איך ווייס אז אז דו האסט גע'גנב'עט מיין בעכער ווייל והוא נחש ינחש בו ער מאכט דאך מיט דעם כישוף ממילא האט ער יעצט אנגעפרעגט זיין כישוף פרעגן ווי מיין כישוף בעכער ליגט, הרעותם אשר עשיתם מיינט אז האסט געטון מורא'דיג א שלעכטע זאך. און דער מנשה האט געפאלגט וישיגם ער איז זיי נאכגעלאפן ער האט זיי דערגרייכט וידבר אליהם ער האט גערעדט צו די ברודערס את הדברים האלה אלעס וואס יוסף האט אים געהייסן זאגן. ויאמרו אליו האבן די ברודערס צוריק געענטפערט פאר דעם ממונה על בית יוסף, למה ידבר אדוני כדברים האלה, וויאזוי קענסטו דיך דערוואגן צו רעדן אזעלכע ווערטער, חלילה לעבדיך מעשות כדבר הזה, אונז האבן עס זיכער און זיכער נישט געטון. וואס איז די פשט פון חלילה? זאגט רש"י, חולין הוא לנו, ס'איז א דבר חולין, ס'איז א לשון גנאי, ס'איז א גנאי און א בזיון אונז צו באשולדיגן אז אונז האבן געטון אזעלכע זאכן, ס'איז א גנאי פאר אונז צו טון אזעלכע זאכן. און ותרגום, וואס איז טייטש ותרגום חלילה, חס לעבדיך, דאס הייסט, חס מאת הקדוש ברוך הוא יהי עלינו מעשות זאת, ס'זאל זיין די חסד, די אייבערשטער זאל רחמנות האבן אויף אונז אז אונז, און אונז אפהיטן פון טון אזעלכע זאכן, און והרבה יש בתלמוד חס ושלום, און די פשט איז פון חס ושלום, אז די אייבערשטער זאל האלטן זיין רעכטע האנט אז אונז זאל מיר קיינמאל נישט נכשל ווערן און טון אזעלכע זאכן, וואס זיי זאגן יעצט לויט די תרגומ'ס פשט, חלילה לעבדיך. דער אייבערשטער זאל אונז שוינען פון טון אזעלכע זאכן. זייער שיין. זאגט דער הייליגער פסוק ווייטער, הן כסף אשר מצאנו בפי אמתחותינו, השיבנו אליך. זעסט דאך אז אונז האמיר פאריגע מאל צוריק געברענגט די די געלט וואס מען האט אונז אריין געלייגט אין אונזערע פעקלעך מארץ כנען, ואיך נגנב מבית אדוניך כסף או זהב, האבן זיי געמאכט דא א קל וחומר. מה דאך די געלט וואס האט נישט קיין שום סימן. מען קען אונז נישט אויפווייזן אז אונז האמיר עס טאקע גע'גנב'עט, דאך האמיר אונז עס בחפץ לב צוריקגעגעבן, געוואלט צוריקגעבן עט ליעסט, איז וויאזוי קען מען אונז גנב'ענען א זאך וואס האט אלע סימנים אין די וועלט און יעדער וועט וויסן אז אונז האמיר גע'גנב'עט דעם קעניג'ס זאך, וויאזוי קענסטו אונז אפילו חושד זיין, זאגט די הייליגע רש"י הן כסף אשר מצאנו, זה אחד מעשרה קל וחומר האמורים בתורה, דאס איז איינער פון די צען קל וחומר'ס וואס שטייט קלאר ארויס אין די תורה, מען דארף עס נישט ארויסלערנען, פון פון א הלכה למשה מסיני נאר ס'שטייט קלאר אין די תורה און וכולן אלע צען ווערן אויסגערעכנט אין בראשית רבה און בקיצור די די דאס אזוי איז די מלבי"ם מסביר די קל וחומר ווייל פשוט פשט וואס די קל וחומר מה דאך כ'האב געגנב'ט א זאך וואס האט ווייניג וועליו געלט איז זיכער אז זיכער אז כ'האב נישט געגנב'ט עפעס וואס האט מער וועליו ניין פונקט פארקערט ס'איז אסאך ענדערשער זאלסטו גנב'נען א בעכער נאר די פשט פון די קל וחומר איז מה דאך אונז האבן געגנב'ט עפעס אן קיין שום סימן איז כל שכן וכל שכן אז אונז וועלן און מה דאך אונז האבן געוואלט צוריק געבן עפעס וואס מ'וואלט אונז קיינמאל נישט געקענט האלטן אקאונטעבל, ווייל ס'האט נישט קיין סימן, געלט, געלט האט דאך נישט קיין סימן, איז כל שכן כל שכן אז אונז וועלן מיר נישט גנב'נען עפעס וואס האט יא א סימן און מ'קען אונז האלטן אקאונטעבל. האבן זיי צוריק געענטפערט אזוי ווי וועלנדיג מורא'דיג פארשטארקערן זייער ארגומענט, האבן זיי צוריק געענטפערט, זעמער אזוי קאנפידענט אז אונז האמיר עס נישט גענומען? אשר ימצא איתו מעבדיך ומת, אויב טרעפסטו עס ביי איינעם פון אונז, פון אונז, וואס אונז זעמער דיינע קנעכט, זאל יענער שטארבן, און וגם אנחנו נהיה לאדוני לעבדים, און זאל מיר אלע זיין עבדים פאר דיין הער. ויאמר האט דער ממונה צוריק געענטפערט, סאו אויסער דעם וואס איך בין געקומען צוריק נעמען די בעכער, זאגט עטס נישט קיין שלעכטע איידיע, גם עתה כדבריכם כן הוא, וויאזוי עטס זאגטס זאל טאקע אזוי זיין, מילא הארגענען נישט, ווייל ס'איז נישט קיין דין, ס'איז נישט קיין ריכטיגע זאך צו הארגענען איינעם אלס גניבה, די ווארסט ווי קען דו איז אים אריינלייגן אין טורמע, אבער הארגענען פאר א גניבה דאס נישט.

איז בעצם מן הדין, און טאקע זאל אזוי זיין, שכולכם חייבים בדבר ווייל יעדער איינער איז חייב, פארוואס איז יעדער חייב בדין וועגן צען עשרה שנמצאת גניבה ביד אחד מהם כולם נתפסים, אויב אויב איז דא א גרופע פון צען מענטשן און ביי איינעם האט מען געטראפן א גניבה איז לכאורה יעדער געווען אינוואלווד אין די גניבה שטיק, אבער אבל אני אעשה לכם ווייל ס'איז דא רגליים בדבר, יא, קענסט נישט אויפווייזן אז יא, קענסט נישט אויפווייזן אז נישט, אבער איך קען טענה'ן אז וויבאלד ענק גייען צוזאמען זענען ענק אלע געווען אין אן איט. אבל אני, זאגט זאגט זיי מנשה, אעשה לכם לפנים משורת הדין, אשר ימצא איתו יהיה לי עבד, נאר דער ביי וועם מען וועט טרעפן דעם בעכער, נאר ער וועט זיין א עבד און די איבעריגע קענען גיין פריי. און וויבאלד די ברידער זענען געווען אזוי קאנפידענט אז זיי האבן עס נישט, איז וימהרו ויורידו איש את אמתחתו האבן זיי זיך מורא'דיג שנעל צוגעיאגט, ווייזן אז אונז האבן מיר עס נישט, און געגעבן שנעל אראפ א שנעל א נעם אראפ די פעקלעך פון זייערע פון זייערע וועגענער, און זיי האבן עס אראפגעלייגט ארצה ויפתחו איש אמתחתו יעדער האט געעפנט זייער פעקל, און ויחפש בגדול, און מען האט אנגעהויבן זוכן ביים גרעסטן, ויחפש, מען האט אנגעהויבן זוכן אין זייערע פעקלעך, בגדול החל ובקטן כלה, מען האט אנגעהויבן זוכן ביים עלטסטן, און מען האט געענדיגט ביים קלענסטן, פארוואס? ווייל כדי מען זאל נישט קענען, מען זאל נישט דערקענען אז זיי ווייסן וואו ס'ליגט, ווייל זיי גייען ווען גלייך צו בנימין, וואלטן זיי גלייך געכאפט דעם דזשאוק אז מען האט עס געפלענטעד ביי זיי, האבן זיי אנגעהויבן קודם זוכן ביים גרעסטן, און וימצא, און מען איז אנגעקומען צו בנימין, צום יונגסטן, וימצא הגביע באמתחת בנימין, זאגט די הייליגע רשי בגדול החל, פארוואס האט מען אנגעהויבן טאקע מיטן עלטסטן, שלא ירגישו שהיה יודע היכן הוא. אז פאקטיש ווייסט ער דאך וואו ס'ליגט, ער אליין האט עס אריינגעלייגט נעכטן ביינאכט, סאו אבער ער האט נישט געוואלט אז זיי זאלן כאפן אז ער ווייסט, מילא האט ער אנגעהויבן קודם ביים עלטסטן, ויקרעו שמלותם האבן זיך די ברידערס צעריסן זייערע קליידער, מחמת גרויס פחד און מחמת גרויס בושה, וואסערע פאל זיי גייען צוריקקומען צו יעקב אבינו, אז די איינע זאך וואס יעקב אבינו האט נישט געוואלט ס'זאל געשען איז טאקע געשען אז מ'האט גענומען בנימין אלס עבד, און ויעמס איש על חמורו, און יעדער האט צוריק געגעבן א לאדן צוריק אן זייערע פעקלעך אליינס,

שטאט וואס זיי קאנסידערן אלס א קליינטשיגע שטאט, וישובו העירה, פרעגט רשי, מטרפולין היתה, ס'איז דאך געווען א ריזיגע שטאט מצרים והוא אומר העירה, זאגן זאגן די שבטים אז ער איז צוריק זיי זענען צוריק געגאנגען זאגט די תורה אז זיי זענען צוריק געגאנגען העירה צום קליינעם שטאט, העיר כל שהוא, אלא וואס איז די תירוץ שלא היתה חשובה בעיניהם אלא כעיר בינונית של י' בני אדם לענין המלחמה, פאר זיי אין זייער אויגן וויבאלד זיי זענען געווען אזאלעכע גיבורים, פאר דעם מאכט מיך די תורה א הקדמה. זיי האבן ארויפגעלייגט אליינס זייער פעקל, פארוואס זאלסט וויסן אז זיי זענען געווען בעלי זרוע? און וועגן דעם טאקע האבן זיי קאנסידערט לאנד מצרים אלס העירה, אלס א פיצי שטאט וואס האבן צען מענטשן און זיי קענען עס אייננעמען אין א הארט ביעט. בקיצור, די תורה וויל דא זאגן אז זיי זענען צוריק געגאנגען מיט די אינטענשאן אפצוווישן גאנץ מצרים אין וועג, אנלעס דעי גיוו בעק בנימין. און ויבא יהודה ואחיו ביתה יוסף זענען די ברידער יהודה וואס ער האט געליעד די וועי פון יעדעם איינעם ווייל ער איז געווען די שטערקסטע, ער איז צוריק געקומען צו ביתה יוסף, והוא און דער יוסף עודנו שם איז נאך אלץ דארטן געווען, ער האט זיי אויסגעווארט דארטן ווייל ער האט נישט געוואלט אז די אז די טענה'ריי צווישן אים און די ברידער זאלן געשען אין פראנט פון פון די מצרים, אז זיי זאלן האבן בושות אדער אדער אז מען זאל פסק'נען אנדערש וויאזוי ער וויל, איז ער געבליבן אינדערהיים, ויפלו לפניו ארצה און די ברידערס האבן זיך זענען אראפגעפאלן פאר יוסף אויפן ערד, זאגט דער הייליגער רשי עודנו שם, שהיה ממתין להם ער האט זיי אויסגעווארט דארטן אז זיי זאלן נישט דארפן טון דעם דעם דעם דין תורה, אין פראנט פון די מצריים. ויאמר להם יוסף, האט יוסף געזאגט פאר די ברידערס, מה המעשה הזה אש מה המעשה הזה אשר עשיתם, וואס פונקטליך האט עטץ געטראכט ווען עטץ האטס געטון די מעשה, הלא ידעתם עטץ האטס דאך געוואוסט אז כי נחש ינחש איש אשר כמוני, אז א מענטש ווי מיר, ער האט נישט געוואלט זאגן אז איך בין א כישוף מאכער, נאר ער האט געזאגט אז א מענטש ווי מיר איז קעיפעבל צו מאכן כישוף און אז איך גיי אימידיעטלי געוואר ווערן ווער ס'האט צוגענומען מיין בעכער. זאגט די הייליגע רשי הלא ידעתם כי נחש ינחש, הלא ידעתם כי איש חשוב כמוני אז א חשוב'ע מענטש ווי אונז יודע לנחש ולדעת מדעת ומסברא ובינה קען פארשטיין און וויסן אויסצופיגערן דורך כישוף ווי זיינע זאכן איז ווי זיינע חפצים זענען כי אתם גנבתם הגביע און דורך דעם בין איך וואר געווארן אז עטץ האטס עס גע'גנב'עט. און וויבאלד יהודה, סיי ווייל ער איז געווען דער שטערקסטער, און אויך ווייל ער האט געהאט די מערסטע צו פארלירן, ווייל ער האט זיך געמאכט לייעבל פאר זיין טאטע, ממילא האט ער אריינגעטאנצן און ער האט גענומען לידערשיפ פון די סיטועשאן. ויאמר יהודה, האט יהודה געזאגט פאר יוסף, מה נאמר לאדוני, וואס זאלן מיר אונז צוריקענטפערן, וואסערע ווערטער זאלן מיר אונז נוצן, אז אונז זאל מיר טרעפן חן ביי דיר? און מה נדבר, וואסערע שטרענגע רייד זאלן מיר אונז רעדן צו דיר אז זאלסט אונז צוריקגעבן? און מה נצטדק, וואסערע ארגומענטס קענען מיר אונז נוצן דיך צו געווינען? אז אז זאלסט אונז גלייבן, האלקים מצא את עון עבדיך, אונז האבן נישט געטוהן דא קיין שום זינד, נאר מסתמא איז ווייל, פארוואס איז אונז עס געקומען, לכאורה ווייל אונז האבן באקומען שוין, אונז האבן שוין געהאט געטוהן עבירות פארדעם, און די אייבערשטער שטראפט אונז יעצט פאר די אלטע עבירות, אבער יעצט האבן מיר אונז גארנישט געטוהן, הננו עבדיך לאדוני, הננו עבדים לאדוני, לאמיר אונז אלע זיין עבדים פאר דיין הער, פאר אונזער הער, גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו, לאמיר אונז אלע זיין עבדים, סיי דער ביי וועם מ'האט עס געטראפן, און סיי. די אלע איבעריגע ברידערס. און יהודה זאגט דאס ווייל ער האט זייער שטארק מורא אז יוסף גייט טאקע איינהאלטן דעם זאך וואס די ברידערס אליינס האבן געאפערט, זייער נארישע אפער, אז ביי דעם ביי וועם ער טרעפט עס זאל שטארבן, און ער האט זיך געוואלט באווארענען אז דאס געשעט נישט, האט ער געוואלט ענדערש זאלן מיר אונז אלע זיין עבדים, אבער דו פיר נישט אויס די נארישע אפער וואס אונז האבן מיר געגעבן אז דו זאלסט הרג'ענען דעם בנימין. ער האט שטארק מורא געהאט אויף דעם. זאגט דער הייליגער רשי האלקים מצא, יודעים אנו שלא סרחנו, אונז ווייסט מיר אונז האמיר דא קיין שום זינד נישט געטון, איי פארוואס קומט אונז דאס, אבל מאת המקום נהיתה להביא לנו זאת, פונעם אייבערשטן איז דאס אנגעקומען צו אונז, מצא בעל חוב מקום לגבות שטר חובו, דער אייבערשטער האט געטראפן אן אפערטונעטי איינצומאנען זיין חוב אויף עפעס א אלטע עבירה וואס אונז האמיר געטון, ממילא נעם אונז אלס עבדים, אבער חס ושלום טו נישט די נארישע זאך וואס אונז האמיר געזאגט אז זאלסט הרג'נען דעם ביי וועם מען טרעפט עס. זאגט די הייליגע רשי מה נצטדק, אז נצטדק איז א לשון צדק, פון די שורש ווארט צדק, וואסערע בארעכטיגונגס רייד זאל מען אונז רעדן, כדי זיך צו סעטן קלין אז אונז זאמיר געווינען דעם דין תורה מיט דיר אז אונז זעמיר אינעסענט. אבער אז דו קוקסט ארויף אויפן ווארט העסטו זעהן אז ס'איז דא א ט' צווישן די צדיק און די ד', יא, אויב די ווארט איז צדק, וואו קומט אריין דא די ט' נאך די ערשטע אות פונעם שורש? די שורש ווארט איז צדיק ד' ק', דו לייגסט אריין צדיק ט' ד' ק'? ווי קומט דא דער ט' אריין? גייט רשי זאגן, לאמיר מאכן א הקדמה, רשי גייט זאגן אז אין ארדער צו זאגן די ווארט נצטדק מוז מוז געשען צוויי טשעינדזשעס וואס איך טו געווענטליך, געווענטליך ווען איך וויל זאגן אז ס'איז געטון געווארן אדער ס'ווערט געטון יעצט זאג איך א א מתפלל, יא, מת מתנחם מת, כ'לייג אריין א ת' פאר די שורש ווארט, נחם לאמיר זאגן איז. יענעם צו בארואיגן, יענעם צו צו מנחם זיין, זאגסטו מתנחם, ער איז געווארן, איך בין אים מנ, איך בין געווארן מתנחם, אדער התנחם אז איך טו אים יעצט מנחם זיין. איך לייג אריין א ת' פאר די שורש ווארט. אבער ווען ס'קומט צו ווערטער וואס האט א צדיק אנפאנג פון די ווארט למשל צדק, דעמאלטס קען איך שוין נישט לייגן א ת' פאר דעם, ווייל דעמאלטס גייט עס זיין א א טאנג טוויסטער. מ'גייט זאגן נתצדק, ס'גייט זיך אביסל, ס'גייט נישט זיין געשמאק. סאו וואס איז די ערשטע טויש וואס איך טו? איך לייג אריין דעם ת' לייג איך אריין נאך די ערשטע נאך די צדיק, איך לייג עס אריין אינמיטן פון די ווארט, די צווייטע טויש, אויב איז עס א צדיק, שטימט שוין נישט ווייטער צו לייגן נאך דעם צדיק ת ד ק, נצתדק מיט א ת, מילא טויש איך עס און איך לייג עס איך מאך א ט' דערפון, סאו בעצם איז עס א רעגולער מתפעל, ס'וואלט ווען גענוג געווען אז ס'שטייט פלעין א ת' אנפאנג ווארט אזוי ווי מתפלל, מתנחם, און אזוי ווייטער, אבער וויבאלד איך וויל. וויבאלד די שורש ווארט דא פון צדק הייבט זיך אן מיט א צדיק מאך איך צוויי טוישעס, די ערשטע טויש אז איך נעם איך נעם אוועק דעם ת' איך לייג אנשטאטס דעם א ט', און די צווייטע טויש אנשטאטס פון עס לייגן פאר די שורש ווארט לייג איך עס אריין נאך די ערשטע אות פונעם שורש ווארט, לאמיר זען אינעווייניג רש"י, לשון צדק, וכן כל תיבה שתחלת יסודה צדיק והיא באה לדבר בלשון התפעל, התפעל איז א הווה, אזוי ווי מצטדק, אדער נתפעל איז א עבר אונז האמער איז א נתפעל אונז האמער עס געטון לייק הצטדק. איז נותן ט' במקום ת', לייג איך א ט' אנשטאטס דעם ת', כ'לייג קודם די ערשטע טויש איז אז איך פליפ אריבער, כ'מאך אנשטאטס א ת' לייג איך א ט', און נאך א טויש וואס איך מאך אז ואינו נותנה לפני אות ראשונה של יסוד התיבה, איך לייג עס נישט פאר די יסוד התיבה, אזוי ווי מען מאכט ביים מתפלל, איך לייג די ת' פאר די ווארט פלל, פאר די ווארט דאס, אדער מתנחם פאר די ווארט נחם, ניין, כ'רוק עס אריין אלא באמצע אותיות העיקר, כ'רוק עס אריין אינמיטן די אותיות פונעם יסוד, כגון, נצטדק, איז מגזירת צדק, אדער ויצטבע איז מגזירת צבע, סאו די שורש ווארט איז צבע, און איך לייג אריין א ט' נאך די צדיק. ויצטבע. אדער ויצטירו מגזירת וציר. אדער נאך א ראיה, הצטיידנו איז מגזירת צידה לדרך, ווייל די עצם ווארט איז צידה, איך לייג אריין א ט' נאך די צדיק. סאו בקיצור האט רש"י געברענגט אפאר ראיות ווי איך זעה אז די שורש ווארט הייבט זיך אן מיט א צדיק, און איך וויל עס מאכן פאר א מתפעל אדער א נתפעל, א עבר אדער א הווה. און איך לייג אריין אנשטאטס א ת' אנפאנג ווארט לייג איך אריין א ת' אינמיטן פון די שורש און איך טויש אויך ארום איך מאך אנשטאטס די ת' מאך איך א ט'. יעצט גייט דיר רש"י זאגן נאך א זאך אז ותיבה שתחלתה סמך או שין, יעצט האמיר אונז געשמועסט אז די שורש ווארט הייבט זיך אן מיט א צדיק, מילא מוז איך מאכן צוויי טוישעס, איך מוז סיי עס אריין לייגן אינמיטן די ווארט וועגן שיפור הלשון, און סיי מוז איך עס טוישן אויף א ט'. יעצט איז דא פלעצער וואס איך דארף נאר מאכן איין טויש, למשל אויב די שורש ווארט הייבט זיך אן מיט א סמך אדער מיט א שין, מאך איך נאר איין טויש אז איך לייג עס אריין אינמיטן פון די ווארט, אבער איך מאך נישט דעם טויש אז איך טויש עס אויף פאר א ת', ווייל נאך א סמך קען קומען א ת', און נאך א שיען קען אויך קומען א ת', און ברענגט זיך רשי ראיות צו דעם אויך, לאמיר זען אינעווייניג ותיבה שתחלתה סמך או שיען, כשהיא מתפעלת, וואס הייסט א לשון הווה, אזוי ווי אונז האבן געהאט פריער א הווה, איז הת' מפרדת את אותיות העיקר, מאך איך טאקע דעם איין טויש, אז איך לייג דעם ת' אנשטאטס אנפאנג ווארט מתפלל, לייג איך עס אריין אינמיטן פון די ווארט, כגון ברענגט זיך רשי ראיות שטייט ויסתבל, וואס די עצם ווארט איז סבל. לייג איך אריין דעם ת' נאך דעם ס', אבער איך טויש עס נישט פאר א ט', ס'בלייבט ווייטער ת', ווייל נאך א ס' איז פיין א ת', אבער נאר נאך א צדיק קען, שטימט נישט קיין ת' מוז איך עס טוישן פאר א ט', אבער דעם איין טויש עס אריינצולייגן אינמיטן פון די שורש דאס האב איך יא געטון, און די זעלבע זאך איז אויך מסתכל, מסתכל הוית בקרניא, אדער וישתמר חקות עמרי, איז דאס אלעס מגזירת שמר. זע איך אז אז איך לייג אריין דעם ת' אינמיטן פון די ווארט נאך די שיען, אינמיטן פון דעם שורש, אבער איך טויש עס נישט פאר א ט', און וסר מרע, וסר מרע משתולל מגזירת מוליך, מוליך יועצים שולל, זע איך יא אז די ווארט איז שולל און איך לייג אריין משתולל, אדער מסתולל בעמי איז מגזירת דרך לא סלולה, זע איך אז מסתולל, איך האב אריין געלייגט דעם ת' נאך דעם ס', איז דאס אלעס ראיות פאר פלעצער ווי ס'שטייט א ס' אדער א שיען אנפאנג ווארט, דעמאלטס רוק איך אריין דעם ת'. פון עס מאכן א מתפעל לייג איך אריין דעם ת' נאך די סמך פארוואס ווייל ס'איז נישט ס'איז שטומפיג צו זאגן למשל מתסולל מתסולל גייסט דיך פלאגן דארטן עס צו פראנאונסן סאו פארדעם לייג איך עס אריין מיטן ווארט אז ס'זאל זיין שיין מסתולל אזוי ווי אונז האבן שוין געהאט דעם עקזעמפל פון דאווענען ישתבח איז איז אויך די ווארט איז שבח איך לייג אריין דעם ת' אינמיטן נאך די נאך די נאך די שיען. ישתבח, און ווען איך זאג עס ווען יתשבח וואלסטו דיך געפלאגט דארטן ארויסצוזאגן די ווארט, אבער ווען ס'איז דא א שורש ווארט אנפאנג שורש ווארט איז א צדיק, דעמאלטס דארף איך מאכן דארף איך צוקומען צו צוויי טוישעס, סיי איך מוז אריינלייגן דעם דעם ת' הברה מוז איך אריינלייגן אינמיטן פון די שורש, און נאך א זאך איך מוז עס טוישן צו א ט' ווייל נאך א צדיק שטימט נישט קיין ת'. איז ויאמר חלילה לי מעשות זאת פירט יאס ענטפערט יוסף צוריק פאר די ברודערס חלילה לי מעשות זאת מעשות זאת צו נעמען יעדעם איינעם אלס עבד, כאטשיג ענק זענען גערעכט, ענק האבן א גערעכטע פוינט אז בעצם איינער וואס משורת הדין וואלט ווען טאקע געדארפט זיין אז אויב איינער פון די גרופע גנב'עט דארף מען איינשפארן יעדעם איינעם, אבער איך וויל עס נישט טון, חלילה מעשות זאת, פארוואס די ווייל ענק טענה'ן דאך ענק האבן גארנישט געטון, מילא ענק טענה'ן דאך אז ס'איז נאר א זאך וואס די אייבישטער האט געטראפן עפעס א אלטע עבירה, איך בין נישט דעם אייבישטענס פאליס סאו חלילה לי מעשות זאת צו געבן פאר יעדעם איינעם א שטראף ווייל ענק טענה'ן אז ענק קומען אפ מיט דעם אלטע עבירות, זאל די אייבישטער קעיר נעמען פון דעם. איך גיי נאר קעיר נעמען פון דעם וואס האט מיך פערזענליך בא'עוול'ט, איינער וואס האט מיך צוגענומען מיין בעכער, סאו חלילה מעשות זאת האיש אשר נמצא הגביע בידו, דעם ביי וועם מ'האט געטראפן דעם בעכער, הוא יהיה לי לעבד, ער און נאר ער זאל זיין מיין עבד, און ואתם עלו לשלום אל אביכם און גייטס ענק לשלום אהיים, האב א סוקסעספול דעי און האב א לעכטיגן חנוכה און האב א הערליכן הערליכן שבת און מ'זאל זיך זען נעקסטע וואך.